און צווישן די רימונים זענען געווען פעמוני זהב. רשי איז מבאר אז דאס וואס די פסוק זאגט אז פעמוני זהב בתוכם סביב, מיינט מען צו זאגן אז די פעמונים זענען געווען אין די רימונים. ס'הייסט אזוי, די רימונים לערנט רשי זענען געווען עגולים וחלולים, אינעווייניג זיי האבן זיי געהאט א חלל. וואלט מען דאך געקענט לערנען אז רשי אז די טייטש פון פעמונים איז אז די פעמון האט זיך געפונען אין דעם חלל פון די רימון און דאס איז געווען אזוי ווי א גלעקל וואס האט געקלאפט. זאגט רשי ניין, די פעמון איז געווען א באזונדערע זאך, די פעמון איז געווען א גלעקל פאר זיך. רשי זאגט די פעמון האט געהאט זגין עם ענבלין שבתוכם. דאס הייסט אזוי, ס'הייסט די פעמון איז געווען א גלעקל פאר זיך. וואו זענען געווען די רימונים צווישן די פעמונים, צווישן יעדע. צוויי פעמונים איז אינצווישן זיי געווען א רימון פון תכלת. פרעגט דערויף דער רמבן, לויט רשיס פשט קומט אויס אז לא היו הרימונים משמשים כלום, די רימונים האבן גארנישט אויפגעטאן, דאס איז נישט געווען א חלק פון דעם גלעקל, עס איז סתם געווען לנוי, סתם צוליב שיינקייט, צווישן יעדע פעמון איז געווען א רימון, אבער אויפגעטאן האט עס גארנישט ניט. מער ניט צוליב שיינקייט. אויב אזוי פרעגט דער רמבן, למה היו עשויים כרימונים חלולים, פארוואס האט מען זיי געמאכט אזוי ווי רימונים חלולים, יעשם כמין תפוחי זהב, האט מען געדארפט מאכן זיי אזוי ווי תפוחי זהב, אזוי פרעגט דער רמבן. פרעגט די מזרחי אויפן רמבן, לא ידעתי למה בחר התפוחים יותר מן הרימונים.

האבן גארניט משמש געווען, ס'איז געווען בלויז צוליב שיינקייט, פארוואס האבן זיי געדארפט זיין חלולים? אבער דאס איז דאך ניט גלאטיג, דאס פארענטפערט ניט די לשון פון רמבן, פון רמבן איז עפעס קענטיג דא, אז דווקא דערפאר וואס זיי זיינען נאר צוליב שיינקייט האט זיי דאך דווקא געדארפט זיין ניט רימונים נאר דווקא תפוח. עס שטעלט זיך צוריק די קשיא פון רמ פון די מזרחי, וואס עפעס דא א רימון איז ערגער ווי א תפוח?

אז א כפתור איז אזוי ווי א אין די ציור פון א תפוח, און דאס מיינט די רמבן צו פרעגן, וויבאלד אז לויט רשי איז די די רימוני המעיל האבן גענוצט בלויז לנוי, איז פארוואס האבן זיי געמאכט אנדערש ווי די מנורה, ביי די מנורה צוליב שיינקייט האט מען געמאכט אז בשעת מען האט אויסגעקליבן, מען קלייבט אויס א פרי צו מאכן פאר שיינקייט, מאכן כמין תפוחים. פארוואס ביי די מעיל בשעת מען מאכט א דמות פון א פרי איז האט מען משנה געווען און נישט ווי די מנורה וואו מען געמאכט תפוחים נאר דווקא רימונים? דאס איז די פשט אין די קשיא פון רמב ם. בלייבט אבער איבער זייער שווער טאקע איינס וואס איז טאקע די ביאור אין דעם אז שיינקייט איז פארבונדן מיט תפוחים? וואס עפעס תפוח, שיינקייט, די קשיא איז אויף די מנורה אליין, פארוואס איז דאס טאקע? בשעת מען דארף אויסקלייבן א שיינע פרי קלייבט מען אויס א תפוח, וואס עפעס דווקא א תפוח? און ווידער דארף מען פארשטיין לויט רשי, וואס איז טאקע די ווי אזוי איז טאקע וועט פארענפ קען מען פארענטפערן די קשיא פון רמבן אויף רשי, פארוואס לויט רשי איז די שיינקייט פון די מעיל באשטייט פון רימונים, און די שיינקייט פון די מנורה פארשעי באשטייט פון תפוחים? דארף מען אביסל פריער ארומרעדן אביסל וועגן וואס מען געפינט ביי די מעיל. ביי די מעיל וואס האט מען געמאכט ווי געזאגט פעמונים. וואס איז די צוועק פון די פעמונים? זאגט די פסוק ונשמע קולו בבואו אל הקודש אז בשעת די כהן גדול גייט אריין אין קודש זאל זיין ונשמע קולו. און דאס איז אזויפיל נוגע אז אין די עבודה פון כהן גדול, אז עס מוז זיין די ונשמע קולו, ביז וואנענט אז די פסוק פירט אויס אז טאמער ניט, איז חס ושלום איז דאס א ענין פון עונש מיתה, דווקא דורך דעם וואס ונשמע קולו בבואו אל הקודש איז יעמאלט ולא ימות, און ווי רשי מאכט אויף דעם, זאגט דארטן אז טאמער ניט ווי מכלל לאו אתה שומע הן. דארף מען פארשטיין. וואס איז עס טאקע אזוי וויכטיג אז בשעת די כהן גדול גייט אריין אל הקודש דארפן קלינגען די פעמונים? עס דארף זיין ונשמע קולו. לכאו' איז דאך אדרבה, עס איז דאך דא די באוואוסטע פסוק לא ברעש השם, נאר דווקא בקול דממה דקה. און ווי מען זעט עס טאקע ביים כהן גדול אליין אז זיין כניסה לפני ולפנים ביום הכיפורים איז געווען דווקא אן די בגדי זהב. ובמילא אן די מעיל, ובמילא אן די קול הפעמונים. שטעלט זיך די שאלה פארוואס איז דאס אז ניט ביום הכיפורים במשך כל השנה כולה בשעת ער גייט אריין אין קודש מוז קלינגען מוז זיין ונשמע קולו דאס איז דאך היפך דעם ענין פון לא ברעש השם. נו, איז פאראן אין אין רמבן און נאך מפרשים וואס זענען מבאר. א וואס איז די זאך פארוואס מ'האט געדארפט אריינגיין אל הקודש זאל זיין אן ענין פון קול ונשמע קולו? זאגט ער דאס אזוי ווי מ'געפינט אז א מענטש גייט אריין אין היכל המלך אויב ער וועט אריינגיין פתאום פלוצלינג אן בעטן רשות איז ער חייב מיתה. דאס איז די זאך פון די קול הפעמונים דאס איז אזוי ווי א נטילת רשות אריינצוגיין און טון די עבודה. און דאָס, װאָס די כּהן גדול דאַרף ניט קײן נטילת רשות בײַם אַרײַנגײן לפֿני ולפֿנים ביום כּיפּורים, װאָס לכאורה האָט עס געדאַרפֿט זײַן במכּל שכּן וקל וחומר, אױף דעם איז מבואר אין מפֿרשים די בחיי אַז דאָס איז דערפֿאַר װײַל אַזױ װי ביום כּיפּורים װײַזט אַרױס דער אײבערשטער די מעלה פֿון ייִדן אַז זײ דאַרפֿן ניט האָבן קײן שליח. זיי דארפן ניט אנקומען צו די פעמונים, וואס זיינען משמיע קול, אזוי ווי א מענטש וואס שיקט א שליח צו מודיע זיין אז ער קומט. דאס איז די חביבות פון יידן דווקא אין יום הכיפורים. אבער ניט אין יום הכיפורים דארף מען האבן, אז איידער מען גייט אריין אין קודש צו דינען, דארף מען פשוט בעטן רשות אז מען גייט אריין, דארף מען קלינגען מיט קול הפעמונים. לויט דעם פירוש קומט אויס אבער אויס, אז ווען איז נוגע דער ונשמע קולו? איידער מען גייט אריין. א. עס איז ניט א חלק פון די עבודה פון די כהן. אלס א הכנה און הקדמה, איידער מען גייט הייבט הייבט אן טון די עבודה דארף קלינגען. יעמאלט וועט דאך אויסקומען א מאדנע זאך, אז בשעת די עבודה אליין, בשעת די כהן גדול טוט די עבודה אליין, איז נישטא קיין ענין אין דעם וואס די די גלעקלעך קלינגען. דאס איז איבעריק אינגאנצן. ס'איז דאך שווער צו זאגן אז די פעמ... דער ענין. פון די פעמונים אז זיי זאלן ונשמע קולו זאל זיין דורכאויס די גאנצע צייט פון די עבודה מער ניט ווייל איך דארף עס האבן פון די ערשטע מינוט איידער ער גייט אריין און נאך מער ווי דערמאנט פריער דאס איז דאך אזויפיל וויכטיג אז טאמער עס פעלט די די נשמע קולו זאגט די פסוק אז פארבונדן מיט עונש מיתה אז די גאנצע צוועק לויטן רמב"ן איז מער ניט איז ניט נוגע בשעת די עבודה אליין מער ניט אלס די אריינגיין צו די עבודה און דא זאגט מען אז עס מוז זיין די נשמע קולו במשך די גאנצע צייט פון די עבודה, און אויב נישט חס ושלום פארבונדן מיט מיט רחמנא לצלן עונש מיתה, איז דאך דערפון קענטיג אז די ונשמע קולו איז טאקע נוגע צו די עבודה פון די כהן גדול אליין. ס'איז נישט נאר א הכנה צו די עבודה, נאר עס איז וויכטיג אז די עבודת כהן גדול, כאטש אפילו מיר האבן די כלל אז לא ברעש השם, אבער די עבודה פון די כהן גדול מוז האבן די ענין פון נשמע קולו. איינער פון די ביאורים אין דעם איז אזוי, דער כהן גדול האט געטון זיין עבודה אלס די שליח פון כלל ישראל, ער האט דאך נישט געטון צוליב זיך, ער איז געווען די שליח, די אויסגעקליבענע פון כלל ישראל, ער רעפרעזענטירט כלל ישראל אין זיין עבודה. און דאס איז די פשט ווען מען זאגט אז די כהן גדול בבואו אל הקודש, ווען די כהן גדול גייט אריין אין קודש, נעמט ער זיך מיט זיך דעם גאנצן כלל ישראל אל הקודש. דאס סימבאליזירט ניט נאר זיין אייגענע אריינגיין אין קודש, נאר ער נעמט מיט זיך כלל ישראל, ווען ער גייט אריין אין קודש, נעמט ער מיט גאנץ כלל ישראל אין קודש, ווייל וואס איז די כהן גדול? די שליח פון כלל ישראל. און יעצט וועט מען שוין פארשטיין די וויכטיגקייט פון די ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ווערט ערקלערט אין אסאך ערטער. וועגן די חילוק פון די עבודה פון א צדיק און די עבודה פון א בעל תשובה, אז די עבודה פון א בעל תשובה, וואס א בעל תשובה, די זאך פון א בעל תשובה איז וואס ער אנטלויפט פון רע, אדער ווי חסידות זאגט, דאס איז די עבודה פון מצד הריחוק, ער דערפילט די ריחוק ווי ער איז ווייט פון דעם אייבערשטן, אנטלויפט ער פון זיין רע, און בשעת איינער אנטלויפט פון רע, פון סכנת נפשות, טוט ער דאס ניט. רואיגערהייט, קאלטבלוטיגערהייט, בשעת מיר זעהן מיר זעהן דאך אז א מענטש לויפט פון סכנת נפשות, לויפט ער מיט א געשרעי און מיט א שטורעם. די זעלבע זאך איז נישט נאר א בעל תשובה ממש, נאר אין יעדער עבודה, אפילו דער וואס האט נישט קיין עבירות, רחמנא ליצלן, אבער יעדע איד, בשעת ער טראכט זיך אריין ווי ער איז רחוק פון אלוקות, צי דערפאר וואס ביי אים זיין נפש הבהמית איז נאך מיט אזא תוקף, פילט ער זיך אז ער איז א יש און דבר נפרד פונעם אייבערשטן, ווי ערקלערט בארוכה אין תניא, ווי אזוי א איד אפילו דער וואס באגייט נישט קיין עבירות, אבער די עצם זאך פאר זיין יצר הרע, זיין נפש הבהמית, איז ביי אים נאך בתוקפו, און ער האט תאוות אין הארצן, דאס אליין ווייזט דאך אויף זיין ריחוק פון אייבערשטן. דערנאך פאראן אפילו נאך איידעלער, פאראן אפילו ווי צדיקים וואס האבן נישט קיין נפש הבהמית. איז ביי זיי אויך דא אויך די הרגש פון דעם וואס זיי פילן אז זיי זענען ווייט פון אייבערשטן, די עצם זאך וואס זייער נשמה איז אראפגעקומען אין דער וועלט, אין אזא נידעריגע וועלט, פילן זיי ווי זיי זענען ווייט פון דעם אייבערשטן, איז דעמאלט ווערט נתעורר ווערט מען נתעורר מיט א קול רעש גדול צו אנטלויפן פון דעם מצב, וועלן נענטער ווערן צום אייבערשטן, און דער אנטלויפן איז מיט א רעש גדול, וואס דערפאר דאס איז אויכעט איינער פון די ביאורים. וואס מען זאגט והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים, ווייל וואס איז דער רעש גדול פון מלאכים? ווייל זיי דערהערן ווי ווייט זיי זיינען פונעם אייבערשטן, איז ווערט זיי ווערן זיי נתעורר מיט א רעש גדול צו וועלן נענטער ווערן. פאראן א סיפור פון בעל שם טוב, מען האט אמאל געפרעגט ביים ש ביים של פון ביים בעל שם טוב, פארוואס מאכן חסידים אזעלכע תנועות ביים דאווענען? מיט אזא רעש אזא טומל מיט אזא האט זיי מאכן תנועות האט ער געענטפערט אז דאס איז דאך בדוגמא ווי יענער וואס טרינקט זיך אין ים זעט מען עימיצער וואס טרינקט זיך אין ים מאכט ער אלערליי תנועות אויף ראטעווען זיך ער שרייט בכל כחו מען זאל אים ראטעווען און קיינער לאכט ניט פון זיינע תנועות און געוואלדן ווייל מען ווייסט אז ער ראטעוועט זיך זיין לעבן זאגט ער דאס איז ווען חסידים שטעלן זיך דאווענען און זיי דערפילן זייער ריחוק פון דעם אייבערשטן. ווי ווייט זיי זיינען פון אייבערשטן, ווערן זיי נתעורר מיט א רעש גדול אויף נענטער ווערן צום אייבערשטן. אט דאס איז קיין סתירה ניט צו דעם פסוק וואס האבן פריער דערמאנט לא ברעש השם, וואס לכאורה איז דאך פונקט פארקערט ווי מיר זאגן דא אז ס'איז דא די עבודה מצד הריחוק מאנט א ענין פון רעש, ווייל די דיוק אין דעם פסוק איז ווי חסידות גיט צו פארשטיין איז לא ברעש הוויה, דאס די דיוק פון די שם הוויה. כדי צו זיין א כלי צו די שם הוויה, וואס די שם הוויה, דאס איז ווי דער אייבערשטער אנטפלעקט זיך אינגאנצן העכער פאר עולמות, אט דארטן דארף זיין די עבודה אין א אופן פון קול דממה דקה, תכלית הביטול. ווייל בשעת מען האלט ביי די מדריגה פון גילוי שם הוויה, דארטן איז מען אינגאנצן פאראייניציקט מיט דער אייבערשטער, איז ממילא בשעת מען שטייט אין א ביטול בתכלית צום אייבערשטן, יעמאלטס איז לא ברעש הוויה. דא רעדט מען דאך וועגן די עבודה פון א בעל תשובה, אדער עמיצער וואס וואס פילט ער ניט ער פילט זיין ביטול צום אייבערשטן פארקערט, די גאנצע עבודה פון רעש איז פארבונדען מיט דעם וואס ער פילט זיין ישות, ער פילט זיין מציאות, ער פילט ווי ער איז ווייט פון אייבערשטן. און די עבודה איז דווקא מיט רעש די אנטלויפן פון ישות און מציאות און. מצד די ריחוק פון אייבערשטן, אט דאס איז פארבונדן מיט רעש, ווען מען הייבט זיך אויף שוין צו תכלית הקדושה, און מען האלט שוין ביי די גילוי פון שם הוויה, אט דארטן דערגרייכט מען א דרגה פון ביטול בתכלית, איז קול דממה דקה, אבער ביז מען דערגרייכט יענע מדריגה, בשעת די עבודה באשטייט אין אנטלויפן פון די אייגענע ישות און די אייגענע מציאות, איז דארטן דווקא ברעש גדול מתנשא. און דאס איז די טעם וואס די עבודה פון די כהן גדול א גאנץ יאר איז געווען אין אן אופן פון ונשמע קולו, ווייל אט די כהן גדול דארף מיט זיך אריין נעמען אל הקודש אויך אט די אידן וואס זייער סדר עבודה, זייער כניסה אל הקודש, זייער די נענטערן זיך צום אייבערשטן איז פארבונדן מיט קול רעש גדול. און דאס איז טאקע די טעם וואס זענען געווען די פעמונים וואס האבן געמאכט דעם קול בשולי המעיל, און דער חלק הכי תחתון פון די מעיל, ווייל אט די עבודה פון ונשמע קולו, דאס איז פארבונדן מיט די נידעריגע מדריגות פון אידן, ווי א איד איז בתחתית המדריגות, ער פילט ווי ער איז ווייט פון אייבערשטן, און זיין עבודה ווי ער פילט די ריחוק וואס ער אנטלויפט פון די ריחוק, איז דערפאר מצד וואס שאפן זיך שאפט זיך די ונשמע קולו פון די די תחתית המעיל, פון די שולי המעיל, די פעמונים איז די נידעריגע מדריגות פון די מעיל. און אט דא זאגט די פסוק די אזהרה אז ונשמע קולו און טאמער ניט רחמנא ליצלן ולא ימות, אין דעם איז תלוי די כללות החיות פון כהן גדול, אויב ביים כהן גדול איז נישטא די ונשמע קולו, פארוואס? ווייל ער וויל אין זיך ניט ער וויל ניט כולל זיין אין זיין עבודה, אט די אידן וועלכע זיינען אין די בחינה פון שולי המעיל, און אפילו ווען זיין די חשבון פון כהן גדול איז. ער וויל האלטן ביי די העכערע מדריגה, ווי דערמאנט פריער, פאראן די העכערע עבודה פון לא ברעש הוי', קול דממה דקה. וועט דער כהן גדול מאכן זיך א חשבון, וואס זאל ער מיטנעמען אט די אידן וואס זענען אין שולי המעיל, וואס דאס איז א נידריגע עבודה, ער וויל האלטן ביי די מדריגה פון לא ברעש הוי', זאגט מען דעם כהן גדול ונשמע קולו און טאמער ניט חס ושלום ולא ימות. עס ווערט בטל רחמנא ליצלן זיין מציאות מיט זיין עבודה, ווייל די שלימות פון כלל ישראל איז תלוי אין דעם אז ס'פאראן די עבודה וואס נעמט ארום אלע שישים ריבוא מישראל, פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך, איז טאמער די כהן גדול וויל ניט מיטנעמען אין זיין עבודה די שולי המעיל, די ונשמע קולו, זאגט מען רחמנא ליצלן רירט עס אן די כללות החיות פון כהן גדול. יעצט וועט מען אויכעט פארשטיין די חילוק פון כל השנה כולה מיט יום כיפור. בכל השנה כולה ווען יעמאלט זיין עבודה איז נאר אין די מדריגה פון קדש, איז דארטן איז דא די חילוקים און דרגות פון אידן, פאראן ראשיכם שבטיכם, פאראן חוטב עציך ושואב מימיך, און מצד די נידריגע מדריגות, אידן וואס האלטן נאך בתחתית המדריגות, איז דארטן פארהאן די ונשמע קולו מיט א רעש. אבער די עבודה פון כהן גדול ביום הכיפורים איז דאך אין קדש פון קדשים, דארטן ווייל די טאג פון יום הכיפורים יעמאלט אידן ווערן דאך נתעלה, אלע אידן הייבן זיך אויף צו די מדריגה ווי מלאכים ווי עס שטייט אין שלחן ערוך אידן זענען כמלאכים, ביז וואנעט עס ווערט נתגלה ביי יעדע אידן זיין התקשרות צום עצמיות'דיגע התקשרות מיטן אייבערשטן, יום הכיפורים שטיין אלע אידן. אין די מדריגה פון יחידה ליחדך, אינגאנצן מיוחד מיטן אייבערשטן, אלע אידן ווערן אויפגעהויבן, וואס דערפאר איז א יעדע איד, אפילו אט די אידן וואס א גאנצע יאר זענען זיי שייך צו שולי המעיל, צו די נידעריגע מדריגות, אבער ווען עס קומט יום הכיפורים שטייען זיי בתכלית הקירוב וההתאחדות מיטן אייבערשטן, און דעריבער איז אויך זייער כניסה לקודש הקדשים, דורכן כהן גדול ניט ווי א רחוק שנעשה קרוב, ער פילט זיך ניט ווי א איד וואס איז ווייט פון השם וואס דערנענטערט זיך, יום הכיפורים פילן זיך אלע אידן נאנט צום אייבערשטן, במילא גייט אן די כלל פון לא ברעש הוויה, יעמאלט ווערט נתגלה די שם הוויה ביי אידן, ווי אידן זענען איינס מיטן אייבערשטן, ניט א רחוק שנעשה קרוב, נאר מ'איז מלכתחילה קרוב צום אייבערשטן. ובמילא דארטן איז דווקא בקול דממה דקה אן די קול ונשמע קולו פון די פעמונים. און יעצט וועט מען קענען פארשטיין די הסבר אין שיטת רש י וואס רש י זאגט אז בשעת מ'איז געגאנגען מאכן באשיינען די מעיל די שולי המעיל האט מען דווקא גענוצט זיך מיט רימונים און ניט תפוחים. וואס איז די חילוק? צווישן די רמזים פון א תפוח און די רמזים פון א רימון איז די חילוק איז תפוח איז מרמז אויף אידן ווי זיי שטיין ברום המעלה מה שאין כן א רימון ווייזט אויף אידן ווי זיי זענען בשפל המצב און ווי די דרשת חזל אויפן פסוק כפלח הרימון רקתך אז אפילו ריקנים שבך זיינען מלאים מצוות כרימון, איז וואס איז די רימון מרמז אויף די ריקנים פון אידן? מען זאגט טאקע זיי זיינען אויכעט אנגעפילט מיט טוב וקדושה, אז אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, אבער דאך רעדט מען דאך אבער וועגן די ריקנים שבך, איז עס קומט דאך אויס אז דאס איז די חילוק פון די תפוח מיט רימון, און דאס איז די ביאור. וואס לויט רש י אין דער חילוק פון די מנורה מיטן מעיל וועגן די מנורה, וואס די מנורה וואס האט דאך געהאט זיין נרות, איז מבואר אין לקוטי תורה אז די זיין נרות זיינען מרמז אויף די זיין מדריגות אין עובדי השם, דאס איז זיין דרגות פון עובדי השם, דאס הייסט, דא רעדט מען ווי אידן זיינען אין א דרגה פון עובדי השם. וויבאלד מען רעדט וועגן די ז' דרגות פון עבודת השם, איז די שיינקייט פון עבודת השם איז די פארבונדן מיט די מיט וואס מען האט כמין תפוחים, יעדע נר איז א תפוח. בשעת אבער מען רעדט וועגן וואס די מעיל גייט ארויסברענגען, די שולי המעיל גייט ארויסברענגען אז די אלע אידן, אפילו אט די אידן וואס זיינען אין שולי המעיל, זיי זיינען א דרגה פון ריקנין. איז אויך אט די אידן גייען אויכעט אריין אל הקודש וואס צוזאמען מיטן כהן גדול און זיין א טייל פון כלל ישראל און נאך מער זיי זיינען מלאה מצוות כרימון אט דאס איז די רמז אז מען לייגט דווקא בשולי המעיל לייגט מען אריין רימונים צו מרמז זיין ווי אזוי די ריקנים פון אידן גייען אריין און זיינען מלאה מצוות כרימון זיי דערנענטערן זיך אויך צום אייבערשטן איז דערפאר דווקא דארף זיין רימונים אין די מעיל. דאס איז אלץ לויט רש י, וואס רש י איז באוואוסט, רש י איז פשוטו של מקרא, בשעת מען קוקט אויף א אידן ווי ער זעט אויס בפשטות, זעט מען אין אידן, אמאל זעט מען אין אידן, אט די אידן וואס בחיצוניות זעט זיך אויס אז זיי זענען גאר ווייט פון אידישקייט, זיי זענען א דרגה פון ריקנין, בפירוש הרמב ן. אנטהאלטן זיך ניט נאר פשטים, נאר ווי דער רמבן זאגט אין זיין פתיחה לתורה, אז ער האט אויך דברים נעימים ליודעי חן, איז אין רמבן מודגש ניט נאר די אויכעט די פנימיות פון א איד, אט דער דרגה אין אידן אויף וועלכע מען זאגט ועמך כולם צדיקים, אז א איד איז העכער פון חטא, די פנימיות פון א איד ווי עס שטייט אין חסידות איז העכער פון חטא, די גאנצע ענין פון חטא קומט מצד די חיצוניות פון א איד. די פנימיות פון א איד איז ועמך כולם צדיקים, ס'איז גארנישט שייך צו א חטא. און דערפאר לערנט דער רמבן אז די גאנצע ונשמע קולו איז טאקע ניט א חלק פון די עבודה פון די אידן, פון די כניסת כהן גדול צום קודש, ווייל ער לערנט ווי די מצד די פנימיות פון א איד איז א איד ניט קיין רחוק שנעשה קרוב, מצד פון די פנימיות פון א אידן זיינען אלע אידן לכתחילה קרוב צום אייבערשטן. דאס איז א דרגה פון עבודת הצדיקים בקול דממה דקה. לויט די רמבן איז די גאנצע ונשמע קולו נאר א הכנה צו די עבודה, אז איידער מען גייט אריין דארף מען ווי געזאגט פריער פון רמבן דארף מען פשוט על דרך א נטילת רשות אויף אריינגיין, ווייל לויט רמבן איז די עצם עבודה די עצם עבודה פון א איד, וויבאלד מצד די פנימיות זיינע, איז עבודת הצדיקים. און דאס איז די דיוק הלשון פון די רמבן בשעת די רמבן פרעגט אויף רשי זאגט ער די לשון לויט רשי ואם לנוי יעשם כמין תפוחי זהב זאגט ער אויב די רימונים זענען ניט צוליב שימוש וואס מען דארף זיי האבן צו פשוט צו מאכן דעם קול נאר אויף ארויסברענגען די שיינקייט די מעלה פון בני ישראל איז דער זאגט די רמבן אויב מען וויל מדגיש זיין די מעלה פון אידן דארף ניט מדגיש זיין די מעלה וואס איז מרומז אין רימון, ריקנין שבך מלא מצות כרימון, נאר אדרבה זאל מען מעלה מדגיש זיין די מעלה פון א איד וואס טוט זיך מצד די פנימיות פון א איד, וואס די פנימיות פון א איד איז איז ניט חס ושלום א ריקן חס ושלום, מצד די פנימיות פון א איד איז יעדע איד ווי א תפוח זהב, וואס דערפאר לייגט צו דער רמבן ניט סתם תפוחים, לכאורה ווארט זהב מאן דכר שמיה. די רמבן ד ד משוה צו א רימון צו א תפוח, פונקט ווי די תפוח קען זיין זהב קען דאך די רימון זיין זהב, וואס לייגט צו די רמבן כתפוח זהב נאר דאס וויל די דאס וויל די רמבן מדגיש זיין אז מ אויב מען וויל מדגיש זיין די נוי פון אידן די שיינקייט פון אידן די מעלה פון אידן וואס איז דער אמת'ע מעלה פון א איד נישט דאס וואס אפילו די ריקנים זיינען מלא מצות כרימון נאר די פנימיות פון יעדע איד וואס מצד די פנימיות פון יעדע איד איז ער א תפוח זהב און נישט קיין ריקן. אף על פי כן האלט רשי אז די אז מ'האט געמאכט דווקא רימונים ווארום ווייל דווקא א רימון וואס ווייזט אויף דווקא די ריקנים שבך מלאים מצות כרימון וואס דאס ברענגט ארויס ווי אפילו בשעת העבודה גופא האט געמוזט זיין די ונשמע קולו אויף אריינציען די אידן וואס זענען ווייט פונעם אייבערשטן. וואס זייער כניסה לקודש איז פארבונדן מיט ונשמע קולו. וואס אין חסידות איז מבואר אז אין דער רעש גדול איז פאראן א מעלה אויף די קול דממה דקה, כאטש אפילו לכאורה די עבודה פון קול דממה דקה איז א העכערע סארט עבודה, דאס איז א ביטול בתכלית צום אייבערשטן, איז אבער פאראן דווקא אין דער קול דממה דקה א מעלה וואס איז נישטא אין די ביטול פון קול דממה דקה. דאס איז ווי חזל זאגן וועגן בעלי תשובה אז מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו. די עבודה פון א צדיק גמור איז בקול דממה דקה, ער איז ניט א רחוק שנעשה קרוב, ער איז מלכתחילה קרוב. די בעל תשובה איז דאך די רחוק שנעשה קרוב, ער אנטלויפט פון זיין ריחוק. איז אט די די עבודה, די אנטלויפן פון רע, וואס איז מיט א רעש גדול. אט דאס האט א העכערקייט אפילו לגבי עבודת הצדיקים. אין דעם רעש פון עבודת התשובה, שטייט אין חסידות גיט זיך ארויס די בלי גבול פון נשמה, וואס א איד האט דעם כח צו איבערקערן זיך מן הקצה אל הקצה, אינגאנצן ארויסגיין פון זיינע הגבלות, ארויסגיין, ער גייט ארויס פון די כלים. אבער אן א צדיק גמור, ער איז טאקע מיט בביטול, ער שטייט אין א ביטול, קול דממה דקה. אבער דאס איז אלץ אין א אופן פון אור בכלי, ס'איז מיט א התיישבות, ס'איז נישטא קיין תנועה פון בלי גבול, ארויסגיין פון די כלים. דווקא אין דער רעש גדול גיבט זיך ארויס א כח בלי גבול פון א בעל תשובה, וואס ער גייט ארויס פון די כלים. אט די תכונה, די תנועה פון תשובה וואס איז ברעש גדול, האט א העכערקייט לגבי עבודת הצדיקים. פון יעדן ענין דארף מען דאך געפינען א הוראה אין עבודת השם בפועל. וואס איז פאראן? וואס איז די הוראה פון דעם ענין? איז גאר פשוט. עס זיינען פאראן אזעלכע וואס טענה'ן אז הן אמת מצד דעם שפל המצב פון אונזער דור מוז מען זיך פארנעמען מיט הפצת התורה, החזקת היהדות. מען קען זיך ניט באנוגענען זיך מיט זיצן אין די אייגענע ד' אמות, אפילו ניט אין די אייגענע ד' אמות של תורה, און ווארטן ביז עמיצער וועט זיך ווענדן צו אים און בעטן, קום לערן מיט מיר א שיעור. מ'פארשטייט שוין אז וויבאלד ס'איז א זמן פון סכנות נפשות, עס הערשט א מצב פון פיקוח נפשות רוחניות, דארף מען ארויס גיין אינדרויסן אין חוץ און געפינען אידן נידחים און מאכן פון זיי בעלי תשובה. אבער זיי פרעגן, וואס איז אבער די הכרח צו טון די ארבעט מיט א קול רעש גדול? פארוואס דארף מען ארויס גיין אין גאס און ארויס רופן מיט א קול רם, מאכן א שטורעם פון דעם? מען געפינט נישט אז מען זאל מאכן א שטורם אין פריערדיגע דורות. אויף דעם איז די ענטפער אויף דעם אז דאס איז די ענטפער אז בשעת מען דארף ארייננעמען אידן וואס געפינען זיך אין שולי המעיל דארף מען וויסן זיין אז זייער כניסה לקודש תחת כנפי השכינה איז אויסגעשטעלט אין אן אופן פון ונשמע קולו און אדרבה דווקא אין דעם רעש פון עבודת התשובה איז דא אן עילוי אפילו אויף עבודת הצדיקים.